מען האלט אויף למד בית, מען הייבט אן די משנה אנהייב פרק, זאגט די משנה השולח גט לאשתו, איינער שיקט א שליח להולכה נעמען א גט צו די פרוי, און ער איז נתחרט ער וויל שוין מער נישט גיבן א גט, והגיע בשליח ער יאגט אן די שליח, או ששלח אחריו שליח ער אליין איז נישט נאכגעגאנגען אבער האט געשיקט א צווייטע שליח זאל נאכגיין די ערשטע שליח, ואמר לו, אדער ער אדער די שליח זאגט פאר די אריגינעלע שליח, גט שנתתי לך בטל הוא, די גט וואס איך האב דיר געגעבן איז בטל, איך וויל שוין מער נישט מגרש זיין, די הלכה איז הרי זה בטל, ס'איז אויס גט, ער האט אים געמאכט אויס שליח ממילא קען ער נישט ווייטער געבן די גט. אדער, קידם אצל אשתו, אנשטאט גיין נאך די שליח איז ער געגאנגען דירעקט צו די אישה, או ששלח אצלה שליח אדער ער שיקט א שליח צו די אישה, און זיי קומען אן פאר די שליח הגט האט איר געגעבן די גט, ואמר לה, ער אדער די שליח זאגן פאר די פרוי, גט ששלחתי לך בטל הוא, די גט וואס איך האב דיך געשיקט דורך די אנדערע שליח, ווען ס'קומט אן זאלסטו וויסן ס'איז שוין מער נישט קיין גט, הרי זה בטל, די הלכה איז, טאמער ער האט געזאגט בטל הוא, ווערט די גט נתבטל און ס'איז שוין מער נישט קיין גט. אבער אם משהגיע גט לידה, איינמאל די גט איז שוין אנגעקומען אין די האנט פון די פרוי, דעמאלטס שוב אינו יכול לבטלו, און דעמאלטס קען ער שוין מער נישט מבטל זיין די גט, סיי צו ער איז מבטל דורך גיין דירעקט צו די פרוי, סיי דורך ער איז מבטל דורך גיין צו די שליח, ס'איז שוין לאחר המעשה, און מ'קען עס שוין נישט מבטל זיין. זאגט די משנה, בראשונה, אין אנהייב, פלעגט זיין די מנהג אז ווען איינער האט געוואלט מבטל זיין די שליחות פון א גט, האט ער נישט געמוזט נאכלויפן די שליח, נאר היה עושה בית דין במקום אחר, דארטן וואו ער וואוינט פלעגט ער מאכן א בית דין, אריינגיין, ומבטלו, און ער האט מבטל געווען אין פראנט פון זיי האט ער מבטל געווען די גט, און געענדיגט, די גט איז בטל. יעצט פארוואס ער דארף גיין אין פראנט פון א בית דין דווקא, פארוואס קען ער סתם נישט מוסר מודעה זיין אז די גט איז בטל, פארוואס דארף ער זיין אין פראנט פון א בית דין, שטייט אין ראשונים וויבאלד די לכתחילה'דיגע שליחות, ער האט עס געזאגט פאר א שליח גיי גיב א גט, איז וויבאלד ער האט עס געזאגט בפני שליח איז דאס מער פון סתם א דיבור, איז ממילא כדי מבטל צו זיין מוז מען עס זאגן אין פראנט פון א בית דין. אבער למעשה דאס איז געווען די אריגינעלע תקנה, אבער נאכדעם התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן, מ'זאל טאקע נישט סומך זיין אויף מבטל זיין שלא בפני השליח, מפני תיקון העולם, טאמער די שליח וועט נישט וויסן אז די בעל האט מבטל געווען די גט, שליח וועט ווייטער גומר זיין די שליחות איבערגעבן די גט צו די פרוי זי וועט גיין חתונה האבן, און למעשה האט זי חתונה געהאט אלס אשת איש און די קינדער וועלן זיין ממזרים. ממילא האט מען מבטל געווען די אופן הביטול בבית דין, און מ'האט מתקן געווען די איינציגע וועג מבטל צו זיין די גט איז דווקא טאמער מען גייט נאך די שליח אדער מען גייט דירעקטלי צו די אישה און מען זאגט אז גט שנתתי לך בטל הוא. איז די גמרא מדייק, ס'שטייט אין די משנה והגיע בשליח, הגיעו לא קתני אלא הגיע, ואפילו ממילא, הגיעו וואלט משמע געווען אז די בעל לויפט נאך די שליח, און הגיעו, ער האט אים ענדליך דערגרייכט, די פשט איז אז ער איז געלאפן בכוונה כדי צוריקציען פון די שליחות. דאס שטייט אבער נישט אין די משנה, די משנה שטייט הגיע, הגיע איז משמע אפילו ממילא, אז ער איז פונקט אנגעקומען אין דארטן ווי די שליח איז האט אים באגעגענט און ער זאגט אים אזוי מסיח לפי תומו אז א איך בין חוזר פון די גט. דאס הייסט ער האט ארויסגעשיקט די שליח, און די שליח האט געהאט א ווייטע וועג, און פונקט דער משלח האט געמוזט ערגעץ גיין אין די זעלבע שטאט ווי דער שליח געפינט זיך, און האט אים געפונען, און האט אים געזאגט די גט שנתתי לך בטל איז אויך בטל. און דער חידוש איז, אז ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מכוון. קען זיין ער מיינט עס בכלל נישט ערנסט מבטל צו זיין, ווייל ווען ער וואלט געוואלט ערנסט מבטל זיין, וואלט ער אים געדארפט נאכלויפן, פון דעם וואס ער האט אים נישט נאכגעלאפן, נאר ער האט אים פונקט באגעגנט באופן אקראי, אפשר האט ער קיינמאל נישט געוואלט מבטל זיין די גט,

איז וואס? איז דאמאלטס קען ער געבן די גט? פארוואס? אפילו ער האט געמיינט לצעורה קא מכוון, על כל פנים ער איז מגלה דעתו, איך וויל נישט זאלסט געבן די גט פאר נאך צוויי חדשים. טאמער לכתחילה וואלט ער געזאגט איך גיב דיר א גט, גיב עס צו מיין פרוי אין שלושים יום, איז די גט נישט חל ביז שלושים יום. איז יעצט, טאמער האט אנגעיאגט די שליח און ער זאגט אים, איך וויל נישט דו זאלסט געבן די גט ביז נאך א חודש צוויי, וואס פאר א רעכט האט די שליח צו געבן די גט? איז אנדערש איז די תורת גיטין זאגט אז פשט איז אזוי מהו דתימא לצעורה קא מכוון אז ער האט קיינמאל נישט געמיינט נישט צו געבן די גט יעצט ער האט געוואלט טאקע די שליח זאל ווייטער אנגיין מיט די שליחות געבן די גט תיכף ער האט געוואלט אז די פרוי זאל הערן פון די שליח אז די מאן איז מיר נאכגעלאפן און ער האט מיר געזאגט איך וויל נישט געבן די גט כדי איר מצער צו זיין פאר א חודש צוויי און נאכדעם וועט אז זי זאל נישט קענען חתונה האבן ווייל זי וועט מיינען די גט איז בטל נאכדעם וועט איר מגלה זיין זאלסטו וויסן כ'האב סתם געמאכט א וויץ, איך האב דיר געוואלט מצער זיין. אבער דברי יחזקאל איז מדייק פון דא און איז אויך מדייק פון רש י פריער דף י' אז דא שטייט א געוואלדיגע חידוש דין אז איינמאל די בעל האט געמאכט א שליח און האט אים ממנה געווען גיי גיב איבער די גט איז טאמער די בעל קומט און ער זאגט פאר די שליח איך בין מבטל דיין שליחות, פיין, איז די שליחות בטל, אתי דיבור ומבטל דיבור. אבער כל זמן די מאן האט קיינמאל נישט מבטל געווען די שליחות, ביסט ווייטער א שליח, ער זאגט נאר איך וויל נישט זאלסט געבן פאר נאך צוויי חדשים, האט ער טאקע נישט קיין רעכט, די שליח מוז אים נישט פאלגן, איז ממילא אפילו לצעורה קא מכוון איז די פשט ווי די רשב א פרעגט אז ער האט באמת געמיינט איך וויל נישט זאלסט געבן די גט ביז נאך צוויי חדשים, אף על פי כן די שליח דארף אים נישט פאלגן, איינמאל איך זאג שלוחו של אדם כמותו און מ'האט קיינמאל נישט מבטל געווען די שליחות, איז די בעלים פון די גט היינט די שליח, ממילא איז תלוי ברצונו, טאמער ער וויל עס איבערגעבן קען ער עס איבערגעבן, א געוואלדיגע חידוש, ער וויל דאס תולה זיין אין די באקאנטע רמב ם, וואס די רמב ם האלט, שלא כהטור, טאמער א משלח שיקט א גט על ידי שליח און עס איז נשתטה המשלח, קען די שליח ווייטער אנגיין מיט די שליחות, ווייל איינמאל מ'זאגט שלוחו של אדם כמותו, ווערט די שליח די בעל דבר. אזוי לערנט די דברי יחזקאל. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין די משנה, או ששלח אחריו שליח, טאמער די משלח שיקט א צווייטע שליח נאך די ערשטע שליח מבטל זיין די גט איז עס בטל, פרעגט די גמרא למה לי, טאמער עס שטייט שוין אין די משנה אז די מאן אליין קען מבטל זיין די שליח, פארשטיי איך אז זיין שליח קען מבטל זיין די שליח פארוואס נישט, שלוחו של אדם כמותו, זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא איך וואלט געמיינט, לא אלימא שליחותיה דבתרא משליחותיה דקמא דלבטליה. די צווייטע דאך נאר א שליח, די ערשטע איז דאך אויך געווען א שליח, און די צווייטע האט נישט קיין גרעסערע כח ווי די ערשטע. זאגט רש י דאמרינן ליה לא עדיפת מינאי, ביסט נישט בעסער פון מיר. און ממילא האט די צווייטע שליח נישט קיין כח מבטל צו זיין די ערשטע שליח, קא משמע לן אז האט יא א כח. יעצט באמת איז דא א שאלה דא אין די אחרונים ווען די מאן איז מבטל די שליחות. וואס איז די פשט דא? ווען ווערט חל דא די ביטול? ווען ווען איינער שיקט א שליח, ווען איינער גייט נאך די שליח און ער זאגט אים גט שנתתי לך בטל, ממילא האט אזוי מבטל געווען די שליחות, איז אויס שליח. טאמער ער שיקט א צווייטע שליח זאל נאכגיין די ערשטע שליח און זאגן גט שנתתי לך בטל, פני יהושע לערנט תיכף בשעת די מינוי שליחות איז שוין דא א ביטול הגט, ווייל ער האט שוין מגלה געווען דעתו אז ער איז נישט אינטערסירט אין די גט. ער זאגט פאר די שליח בתרא, גיי, זיי מבטל אין מיין נאמען די גט, איז תיכף ווען ער האט אים עס איבערגעגעבן איז שוין בטל די איז שוין בטל די שליחות. די אנדערע אחרונים, ר' עקיבא אייגער, כתב סופר, טענה'ן ניין, אז דווקא אז עס איז שלוחו של אדם כמותו, און ווען ער קומט אן און ער זאגט די ערשטע שליח אז גט שנתתי לך בטל, דעמאלטס איז עס בטל. אונז זענען מדייק דאס פון די גמרא, ווייל די גמרא פרעגט א קשיא מי אלימא

ממילא פרעגט די גמרא מי אלימא שליח בתרא משליח קמא, אבער ווען מ'לערנט ווי פני יהושע איז עס נישט די שליח בתרא וואס פועלט דא די ביטול, ס'איז די בעל בשעת די מינוי שליחות וואס האט געפועלט די ביטול, איז לכאורה א ראיה ווי די אנדערע צד. על כל פנים זאגט די גמרא ניין, קא משמע לן אז אז וואס הייסט די אלימא? די צווייטע שליח איז במקום די בעל, און טאמער די בעל וואלט געקומען די בעל וואלט געזאגט דירעקט, גט שנתתי לך בטל, איז בטל, איז שלוחו של אדם כמותו, איז די צווייטע שליח אזוי ווי די בעל. למעשה מוטשען זיך די אחרונים טאקע וואס איז די הווא אמינא אז די צווייטע שליח זאל נישט קענען מבטל זיין. זאגט די גמרא ווייטער, ס'איז געשטאנען אין די משנה, קדם הוא אצ קדם הוא אצל אשתו, טאמער די בעל אליין קומט צו די פרוי פאר די שליח איז אנגעקומען איז מבטל די גט איז די גט בטל. פרעגט די גמרא למה לי, פארשטייט זיך פארוואס זאל נישט זיין די גט בטל, זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא, אז ווייטער וויבאלד ער איז נישט געגאנגען צו די שליח מבטל צו זיין, איז אויב אזוי ער איז געגאנגען צו די אישה איז א ראיה אז ער האט טאקע נישט געוואלט מבטל זיין די שליחות נאר וואס ער האט געוואלט מצער זיין, איי פריער האט מען געזאגט קא משמע לן ער האט נישט מכוון געווען לצעורה, כי לא אמרינן לצעורה קא מיכוין, הני מילי לשליח. ער גייט זאגען פאר די שליח איז נישט מסתבר אז ער האט געמיינט כדי לצער די אישה אבל לדידה ווען ער גייט גראד צו איר און ער זאגט איר די גט איז בטל איז דארטען וודאי לצעורה קא מיכוין וודאי האט ער נאר געמיינט מצער צו זיין און ממילא די גט ער איז נישט מקפיד די גט זאל געשעהן ער וויל די גט זאל טאקע געשעהן ער וויל איר נאר מצער זיין זי זאל מיינען אז זי איז נישט מגורשת קא משמע לן ניין אז ער האט טאקע געמיינט מבטל זיין שטייט ווייטער אין די משנה או ששלח אצלה שליח אז אנשטאט ער גייט צו די פרוי שיקט ער א שליח צו די פרוי. איז אויך דא א ביטול, פרעגט די גמרא למה לי, טאמער ער קען גיין צו די פרוי און ס'איז דא א ביטול קען ער דאך זיכער מאכן א שליח, זאגט די גמרא מהו דתימא ווייטער, איך זאג לעולם לצעורה קא מיכוין, נאר ווען ער אליין איז געגאנגען, איהו דלא טרח אדעתא לצעורה, ס'איז נישט מסתבר ער איז זיך אזוי מטריח נאר מיט א כוונה לצערה, אויף לצערה וואלט ער זיך נישט ארויסגעלאזט אויף א וועג זיך מטריח זיין, אבל שליח דלא איכפת ליה כי טרח ודאי לצעורה קא מיכוין, ווען ער שיקט א שליח ס'קאסט איהם נישט קיין טרחה די שליח גייט, אויב אזוי קען איך זאגען אז ער האט געמיינט טאקע לצעורה ווייל ער מוז דאך נישט אויסגעבען קיין טרחה אויף דעם, קא משמע לן ניין אז ער מיינט עס ערענסט און ממילא די גט איז א גט. שטייט ווייטער אין די משנה אם משהגיע גט לידה טאמער די גט איז שוין אנגעקומען ביי איר אין האנט און נאכדעם גייט ער צו די שליח און זאגט איך בין מבטל אינו יכול לבטלו פרעגט די גמרא פשיטא, איינמאל די גט איז אנגעקומען ביי איר אין האנט, איז שוין לאחר המעשה, זי איז שוין מגורשת, וויאזוי קען איך יעצט מבטל זיין? זאגט די גמרא לא צריכא, ס'רעדט זיך דמהדר עליה מעיקרא לבטולי, ער איז נאכגעלאפן די שליח די גאנצע צייט כדי מבטל צו זיין די שליח, ער איז נישט אנגעקומען ביז די שליח איז שוין געקומען צו די אישה. איז אין אזא פאל מהו דתימא, יעצט זע איך איגלאי מילתא למפרע דבטולי בטליה, איך זע פון דא אז די גאנצע צייט אפילו פארדעם האט ער שוין געוואלט מבטל זיין, אויב אזוי זאל די ביטול זיין א ביטול קא משמע לן, איז תוס' זאגט אונז זעהן שפעטער אין די גמרא אין דף לד רבא האלט אז גילוי דעתא בגט מילתא היא. סאו לכאורה אויב אזוי איז דאך דא א גילוי דעת, אונז זעהן מיר דאך ער איז דאך נאכגעלאפן. זאגט תוספות, ווען זאג איך גילוי דעת מילתא היא, דאס איז דווקא טאמער ס'איז נודע געווארן די גילוי דעת פאר ס'איז אנגעקומען די גט צו איר, אבער טאמער ס'איז נישט נודע געווארן די גילוי דעת ביז ערשט נאך די גט איז אנגעקומען צו איר, דעמאלטס איז דאס גארנישט, און ממילא דא הגם ער איז טאקע נאכגעלאפן פארדעם, אבער קען זיין דער שליח האט געמיינט אז דאס וואס דער משלח לויפט אים נאך איז נישט מבטל צו זיין נאר פארקערט אים צו מזרז זיין ער זאל עס יא געבן, הערשט שפעטער ווען ער האט אים אנגעיאגט און ער האט אים געזאגט וואס ער האט געמיינט דעמאלטס איז נתגלה געווארן למפרע אז ער האט טאקע געוואלט מבטל זיין, דאס איז שוין לאחר מעשה וכהאי גוונא העלפט נישט קיין גילוי דעת. זאגט די גמרא תנו רבנן די משנה איז געשטאנען אז טאמער די בעל גייט צו די שליח אדער צו די אישה און ער איז מבטל די גט איז די גט בטל וואס איז די לשון פון די ביטול תנו רבנן בטל הוא טאמער ער זאגט די גט איז בטל אי אפשי בו איך בין נישט אינטערסירט בטל הוא די גט איז בטל מכאן ולהבא אי אפשי בו איך בין שוין מער נישט אינטערסירט אין די גט דבריו קיים דעמאלטס העלפט די אמירה וואס ער זאגט ווייל ס'איז משמע א לשון עתיד אז די גט זאל זיין בטל פון מכאן ולהבא ממילא מיינט ער מבטל זיין די שליחות דא, אבער טאמער ער זאגט פסול היא, די גט איז פסול, אינו גט, ס'איז נישט קיין גט, לא אמר כלום, פארוואס? ווייל פסול היא איז משמע, נישט די פשט איך בין מבטל די גט, איך זאג אז ס'איז נישט קיין גט, ס'איז עפעס דא א פראבלעם, אבער ס'איז נישט דא א פראבלעם, די גט איז דאך געשריבן געווארן לשמה, ס'איז אלץ פיין געווען, ממילא לא אמר כלום. איז די גמרא מדייק על כל פנים ווען ער זאגט בטל הוא העלפט עס יא, למימרא דבטל לישנא דליבטל משמע בטל איז משמע א לשון עתיד ווייל מען זאגט דאך א לשון עבר העלפט נישט דווקא א לשון עתיד א לשון עתיד אז איך וויל שוין מער נישט זיין קיין גט איך וויל מבטל זיין דא די שליחות פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן בטל איז א לשון פון להבא והאמר רבה בר איבו אמר רב ששת ואמרי לה אמר רבה בר אבוה מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו איינער שיקט א מתנה צו די חבר, אדער האט אים געגעבען א מתנה, און די חבר האט אנגענומען די מתנה, און נאכדעם זאגט ער מתנה זו מבוטלת היא, אדער תיבטל, אדער אי אפשי בה, לא אמר כלום, ווייל מבוטלת היא תיבטל אי אפשי בה איז משמע ער זאגט אז מכאן ולהבא איך בין נישט אינטערסירט אין די מתנה. ממילא זאג איך אים לא אמר כלום, האסט דאך שוין זוכה געווען אין די מתנה, ווען דו ווילסט עס מפקיר זיין, קענסטו עס מפקיר זיין, אבער קענסט נישט מבטל זיין מתנה ס'איז אויס מתנה, האסט עס דאך קונה געווען, ממילא ס'דאך אלעס אריינגעקומען אין דיין רשות, און ממילא טאמער דו האסט בעלי חובות וועלן זיי קענען גובה זיין פון דיר ווייל דו האסט געהאט די נכסים, ממילא העלפט עס נישט די לשון ביטול מכאן ולהבא. אבער טאמער ער זאגט בטלה היא אדער אינה מתנה, ס'איז משמע א לשון עבר, זאגט רש"י בטלה היא משמע בטלה היתה מקודם שקיבלתי, איך האב עס קיינמאל נישט מקבל געווען, דעמאלטס דבריו קיימין, וואס הייסט ער האט קיינמאל נישט מקבל געווען, האט דאך יא מקבל געווען, נאר מיינט צו זאגן איך האב עס קיינמאל נישט, איך האב עס טאקע אנגענומען פון דיר אבער אן קיין כוונה לזכות בו, וויאזוי גלייבט מען אים? זאגט רש"י, הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ער קומט זיך דא באעוולען יעצט, ער וויל זאגן אז ס'איז נישט מיין געלט, איך האב נישט זוכה געווען אין דעם, נו, הודאת בעל דין איז כמאה עדים דמי. אבער על כל פנים די גמרא איז מדייק, מ'זעט פון דא ווען א מענטש זאגט בטלה היא מיינט ער צו זאגן א לשון לה א לשון לשעבר, בטלה היא אז ס'איז אייביג געווען בטל איך האב עס קיינמאל נישט באקומען, אלמא בטל מעיקרא משמע, טאמער בטל איז מעיקרא משמע, איז וויאזוי העלפט אין די משנה ווען ער זאגט גט שנתתי לך בטל הוא, בטל הוא איז משמע מעיקרא און ס'איז דאך נישט געווען בטל מעיקרא, ס'איז דאך געווען א גוטע גט. וויאזוי העלפט דאס אין אונזער משנה? אין אונזער משנה העלפט דאך נאר א לשון עתיד. זאגט די גמרא, אמר אביי, לעולם די לשון בטל, בטל שתי לשונות משמע. בטל האט אין זיך צוויי אפטייטשן. ס'איז משמע דבטל א לשון עבר, און ס'איז משמע דליבטל א לשון להבא. ס'ווענדט זיך וויאזוי מען נוצט עס. איז ממילא די אומדנא איז אז יעדע מענטש ווען ער זאגט א זאך וויל ער עס זאגן באופן המועיל. איז געבע גט, וואס די איינציגע וועג ס'איז א לשון המועיל אז ס'העלפט די ביטול איז ווען ס'איז א לשון להבא, איז זאג איך אז ווען ער האט געזאגט בטל הוא מיינט ער די לשון דמועיל דהיינו א לשון א לשון עתיד. גבי גט לישנא דמהני בה קאמר א לשון עתיד. גבי מתנה וואס דארטן די לשון דמהני איז א לשון עבר דארטן זאג איך לישנא דמהני בה קאמר ער האט געמיינט בטל לשעבר. אמר אביי נקטינן אז שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט, וואס מיינט עס? אזוי ווי א שליח הגט נאך ער האט געשיקט די שליח צו גיין געבן די גט קען ער חוזר זיין פון די שליחות, אזוי אויך איינער וואס שיקט א מתנה צו די חבר קען ער חוזר זיין פון די שליחות פאר די שליח איז אנגעקומען צו די מקבל מתנה. זאגט די גמרא נפקא מינה להולך לאו כזכי דמי דאס איז נאר נוגע טאמער איך האלט הולך לאו כזכי. אונז האבן דאך געהאט פריער אין די מסכתא א שאלה צי הולך כזכי ווען איך גיב א שליח א זאך און איך זאג אים ער זאל עס גיין געבן צו א צווייטער למשל איך גיב א שליח א גט שחרור און איך זאג אים ער זאל גיין נעמען די גט שחרור צו די עבד, איז דא א שאלה צי הולך מיינט כזכי דו זאלסט זוכה זיין פאר אים אז זכין לאדם שלא בפניו אדער נישט, טאמער איך זאג הולך כזכי איז די רגע איך גיב די שליח מתנה א מתנה פאר פלוני איז תיכף ווען ס'קומט אן צו די האנט פון די שליח האט שוין די מקבל זוכה געווען ווייל הולך כזכי זכין לאדם שלא בפניו איז נישט נוגע די גאנצע שאלה פון חזרה מוז זיין דא רעדט מען הולך לאו כזכי, ביי גט איז נישט נוגע הולך כזכי, ווייל גט איז דאך א חוב אין חבין לאדם אלא בפניו, אבער דא זאגט מען הולך לאו כזכי, איז ממילא וואס מיינט די גמרא ארויסצוברענגען, נקטינן שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט, וואס איז די חידוש? זאגט די כתב סופר די חידוש איז איך וואלט אפשר געמיינט שליח הגט קען מען מבטל זיין, פארוואס? ווייל אתי דיבור מבטל דיבור, די ערשטע שליח איז דאך געווען א דיבור, ממילא אתי דיבור ומבטל דיבור, אבער קען זיין אז שליח אויף מתנה איז מער פון א דיבור, ווייל וויבאלד ס'וואלט מעגליך געווען טעכניש אז די שליח להולכה זאל טאקע זוכה זיין פאר די מקבל'ס וועגן, ווען ער וואלט אים געזאגט הולך כזכי, איז ממילא דאס מער פון סתם א דיבור, ס'איז עפעס כעין א מעשה, קא משמע לן, ניין, סוף כל סוף ס'איז א דיבור, ווייל למעשה האט ער נישט זוכה געווען, און וועגן דעם אתי דיבור ומבטל דיבור. רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי בעיברא דדשא רב נחמן בר יצחק איז געשטאנען זיך אנגעליינט אויף די אויף די עמוד פון די טיר וקא מיבעיא ליה און געקלערט אזא שאלה בטל מאי אין די משנה איז געשטאנען טאמער ער זאגט גט שנתתי לך בטל הוא די הלכה איז ס'איז בטל ווייל ער מיינט להבא וואס איז ווען ער זאגט בטל און ער זאגט נישט בטל הוא? צו דעמאלטס איז אויך א לשון, ס'קען, ס'איז דעמאלטס אויך סובל א לשון פון להבא און לשעבר, אדער ניין, אפשר ווען ער זאגט נישט הוא דעמאלטס איז דאס נאר א לשון לשעבר און ס'העלפט נישט. תיקו, גמרא האט נישט קיין תירוץ. אמר רב ששת, ואמרי לה ס'איז א ברייתא במתניתא תנא, ווען איינער זאגט דעי לשונות צו די שליח, גט זה לא יועיל, ס'וועט נישט העלפן, לא יתיר, ס'וועט נישט מתיר זיין, לא יעזיב, ס'וועט נישט אפלאזן די פרוי, לא ישלח, לא יגרש, יהא חרס, ס'זאל זיין ווי א חרס, ווי א דבר שאינו שווה כלום, יהא כחרס, אין אלע די אופנים דבריו קיימין, ס'איז אלץ א לשון עתיד, איז מבטל. טאמער ער זאגט א לשון עבר, אינו מועיל, דער גט העלפט נישט, אינו מתיר, אינו מעזיב, אינו משלח, אינו מגרש, חרס הוא כחרס הוא, אין די אלע פעלער לא אמר כלום, ס'איז אלץ משמע א לשון שעבר, און ס'איז גארנישט דא פראבלעם מיט דער גט, ממילא קען ער נישט זאגן אזא לשון לשעבר. איבעיא להו, ווען ער זאגט הרי הוא חרס מאי, ס'איז דאך געשטאנען פריער ווען ער זאגט יהא חרס, יהא כחרס איז גוט, אבער וואס איז ווען ער זאגט הרי הוא חרס? חרס הוא איז נישט גוט, אבער הרי הוא חרס, הרי הוא חרס איז משמע לשעבר אדער שעתיד? אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי איך האב דאך א ראיה, ווייל די הלכה איז, מאי שנא דאס איז וואס איז דאס אנדערש מהרי הוא הקדש אדער הרי הוא הפקר די הלכה איז מ'זעט דאך אנדערע פלעצער אין ש"ס א מענטש זאגט אויף א חפץ הרי הוא הקדש ווערט עס הקדש הרי הוא הפקר ווערט עס הפקר זעט מען ס'איז א לשון פון לעתיד איז דא אויך הרי הוא חרס איז א לשון שעתיד און ס'איז א לשון פון ביטול און ס'העלפט פרעגט די גמרא יעצט א שאלה חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו די גט אין די משנה ס'איז געשטאנען טאמער ער זאגט פאר די שליח גט שנתתי לך בטל הוא, איז עס בטל. וואס טוט זיך דא מיט די גט? וואס איז שפעטער ווען ער איז חוזר ונמלך און ער זאגט ווייסט וואס איך וויל יא געבן א גט, קען ער ווייטער נוצן די גט אדער די גט איז שוין נישט גוט? חוזר ומגרש בו, או אינו חוזר ומגרש בו, רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו, עס איז גט כשר, רב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו. די לשון רש"י איז אזוי, חוזר ומגרש בו, אם נמלך הבעל לחזור לגרש בגט שביטלו, מי אמרינן בטל גיטא והוה ליה כחספא, ער האט מבטל געווען די גט, או דילמא שליחותא דשליח הוא דבטליה עד דהדר משוי ליה שליח אבל גיטא לא בטיל, אין רש"י איז משמע די צוויי צדדים איז וואס מיינט די מענטש מיט די לשון גט שנתתי לך בטל, צי איז די כוונה א ביטול אויף די שליחות אבער ער רירט נישט אן די גט, די גט איז א גט כמו שהוא, די שליחות איז בטל. ווען איך מאך א גט און איך האב עס נישט געגעבן, איז ער נישט מגורשת, דא איינמאל איך בין מבטל די שליחות, איז דאס כאילו איך האב געשריבן א גט, איך האב עס נישט געגעבן, אדער ניין? ווען ער זאגט בטל הוא מיינט ער מבטל צו זיין די גט, אויב אזוי איז דאס א גט פסול. שאלה איז, וואס פאר א צד איז דאס מבטל זיין א גט? וויאזוי קען מען מבטל זיין א גט? בשלמא מבטל זיין א שליחות, פארשטיי איך זייער גוט, אתי דיבור מבטל דיבור. פארוואס איז ער א שליח? איך האב געמאכט א דיבור, ער זאל זיין א שליח, עושה דיבור, מבטל דיבור. אבער די גט איז א כשר'ע גט, וויאזוי קען איך מבטל זיין א גט? לא אתי דיבור מבטל מעשה. אין תוספות און אנדערע ראשונים שטייט אז די כוונה מבטל זיין גט מיינט אז איך מאך די גט אויס לשמה. א גט איז נאר כשר לשמה, איך זאג איך וויל ס'זאל נישט זיין לשם האישה, אבער דאס איז אליינס צריך ביאור. ס'איז דאך שוין געשריבן לשמה, ס'איז שוין לאחר מעשה, וויאזוי קען איך מבטל זיין די לשמה? אין די ריטבא שטייט א לשון אז איך בין מבטל, מבטל די אמירה וואס איך האב געזאגט צו די סופר לכתחילה צו שרייבן לשמה. שטייט אבער דא א געוואלדיגע חידוש, אז אתי דיבור מבטל דיבור אפילו למפרע, אונז האלט, אונז האנדלט, אונז האלטן יעצט נאך די אמירה, נאך די שליח האט שוין געשריבן, נאך די סופר האט שוין געשריבן לשמה. שטייט דא א חידוש, טאמער אתי דיבור מבטל דיבור קען איך אפילו מבטל זיין א דיבור למפרע. ר' אלחנן קובץ הערות לערנט אנדערש, ער טענה'ט א חידוש, אז די דין פון לשמה איז נישט סתם א דין אז די כתיבה דארף זיין לשמה, און איינמאל מ'האט עס אפגעשריבן לשמה געענדיגט האט מען שוין מקיים געווען לשמה, ניין, לשמה איז א כסדר'דיגע זאך, אז פון די כתיבת הגט ביז קבלת הגט לידה מוז די גאנצע פראצעס זיין לשמה, די גאנצע שליחות אלץ מוז זיין לשם האישה, ממילא ווי איך וויל אינמיטן קען איך עס אפהאקן, טאמער איך זאג איך בין מבטל די לשמה, איז מכאן להבא שוין מער נישט לשמה, איז דאס נישט כשר. תוספות איז אבער דא נאך א צד, אז לכולי עלמא העלפט א ביטול אויפן גט, טאקע על ידי א ביטול פון לשמה. אנטשולדיגטס, די מחלוקת גופא איז אין די שאלה. אין רש"י איז משמע דאס איז זיכער מען קען מבטל זיין די גט, די שאלה איז נאר צו דאס האט ער געמיינט, צו ער האט נאר געמיינט מבטל זיין די שליחות. די אנדערע מהלך איז אז הא גופא הוא נידון צו מען קען מבטל זיין א גט אדער ניין. מען קען נישט מבטל זיין א גט, א גט איז שוין לאחר מעשה, מען קען מבטל זיין א שליחות, און אזוי האלט טאקע רב נחמן. פרעגט, זאגט די גמרא ווייטער, והלכתא כוותיה דרב נחמן מ'פסק'נט ווי רב נחמן, אז די גט איז א כשר'ע גט, ער האט נאר מבטל געווען די שליחות און ממילא חוזר מגרש ביה, פרעגט די גמרא, איני, מען האלט טאקע ווי רב נחמן, אבער קיימא לן, הלכתא כוותיה דרבי יוחנן, דאמר חוזרת, רבי יוחנן, אין מסכת קידושין פרק האומר, טאמער א מענש גיט געלט פאר א אישה און ער זאגט הרי את מקודשת לי במעה זו לאחר ל' יום, און זי האט חוזר געווען תוך ל' יום, די הלכה איז חוזרת, זי קען חוזר זיין און ס'איז בטל די קידושין. זעהט מען אז מ'קען מבטל זיין לאחר מעשה. איז אויב אזוי דא אויכעט, וואס פסק'נט ר' נחמן די גט זאל זיין פסול? פרעגט די גמרא הכי השתא, וואס איז די צושטעל, ס'איז טאקע שווער, וואס איז געווען די גמרא'ס הוה אמינא דא? התם דיבור ודיבור הוא, אתי דיבור מבטל דיבור. דארטן האב איך נישט מבטל געווען קיין מעשה, איך האב מבטל געווען די דיבור, די שליחות, די אמירה הרי את מקודשת לי, כל זמן ס'איז נאכנישט חל געווארן ווייל ס'איז דאך נישט חל ביז ל' יום, ממילא קען איך עס מבטל זיין. די דיבור וואס זי האט געזאגט יא איך בין מסכים צו די קדושין, יעצט איז זי חוזר פון יענע דיבור זי איז מער נישט מסכים צו די קדושין, אבער די דיבור האט נישט מבטל געווען קיין מעשה, די מעות וואס איך האב איר געגעבן איז קיינמאל נישט נתבטל געווארן, טאמער ער וויל שפעטער נאכאמאל חתונה האבן מיט איר מיט די מעות קען ער נאכאמאל נוצן די מעות, ס'איז סך הכל א דיבור מבטל דיבור, דא די שאלה איז צו איך בין מבטל די גוף הגט, דאס איז א צווייטע שאלה, דיבור מבטל מעשה, ממילא ס'איז נישט קיין צושטעל. נאכאמאל, התם דיבור ודיבור הוא אתי מבטל דיבור. הכא נהי דבטליה שליחותא דשליח, מען קען טאקע מבטל זיין די דיבור, אבער גיטא גופא מי קא בטיל, מען קען נישט מבטל זיין די גט. ס'איז געשטאנען אין די משנה, בראשונה היה עושה, אז מען פלעגט מבטל זיין די גט דארטן וואו מען האט געוואוינט נישט בפני השליח, נאר בפני בית דין. פרעגט די גמרא איתמר בפני כמה הוא מבטלו, אין פראנט פון וויפיל מוז ער מבטל זיין? רב נחמן אמר בפני ב', נאר אין פראנט פון צוויי מענטשן, רב ששת אמר בפני ג', רב ששת אמר בפני ג', ווייל די משנה זאגט בפני בית דין, בית דין קתני בית דין איז דאך נארמאל א בית דין פון ג', רב נחמן אמר בפני ב', לבי תרי נמי בית דין קרי להו, הגם עס שטייט טאקע א לשון בית דין, אבער מען טרעפט אז צוויי האבן אויך א שם בית דין, ווען די משנה האט געזאגט בית דין מיינט מען צוויי, ווען דארף מען ג' אין הלכות ממונות, מען וויל מוציא ממון זיין דארף מען א בית דין פון ג', דא זאגט רש"י סך הכל ס'איז דאך מסירת מודעא בעלמא אז ער איז שוין מער נישט אינטערעסירט אין די גט, אויב אזוי העלפט צוויי, פארוואס דארף מען אפילו צוויי האט מען שוין אויסגעשמועסט פריער, ווייל קען זיין א דיבור בפני השליח איז א שטערקערע סארט דיבור ווי נארמאל, ממילא מוז מען עס מבטל זיין בפני השליח אדער על כל פנים בפני א בית דין. אמר רב נחמן מנא אמינא לה פון וואו זע איך אז צוויי הייסן בית דין, דתנן, ווייל ביי הלכות פרוזבול שטייט אין די משנה אז וויאזוי שרייבט מען די פרוזבול, מען זאגט מוסרני לפניכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני אז אז די שטר איז איבערגעגעבן צו ענק, איז די לשון איז פלוני פלוני הדיינים, מען זאגט נאר צוויי מאל פלוני, ס'איז משמע צוויי דיינים, זעט מען צוויי האבן א שם פון בית דין, רב ששת אטו תנא ברוכ כרוכלא ליחשיב וליזיל, תנא מוז אויס רעדן יעדע זאך אזוי ווי א רוכל וואס זאגט אלץ וואס ער האט צו פארקויפן, ער האט געזאגט פלוני ופלוני, באוודאי האט ער געמיינט פלוני ופלוני ופלוני. אמר ר' נחמן, איך ברענג נאך א ראיה מנא אמינא לה דתנן, שטייט אין די סיפא פון יענע משנה הדיינים חותמין למטה או העדים, אונטער די נוסח הפרוזבול אדער חתמ'ען די עדים אדער די דיינים, איז משמע אז זענען ביידע שווה, מאי לאו דיינים דומיא דעדים, מה עדים איז גענוג שניים, אף דיינים נמי שניים. רב ששת זאגט וואס איז די צושטעל מידי איריא, איינס איז א ראיה צו די צווייטע, הא כדאיתא הא כדאיתא, דיינים איז דריי, עדים איז צוויי. פרעגט די גמרא למה לי למיתני דיינים ומיתני עדים? לכאורה איז פשוט אז ס'העלפט אדער מיט עדים אדער דיינים, זאל שטיין עדים און איך וועל וויסן הוא הדין, טאמער די דיינים האבן געחתמ'ט איז אויך גוט,

מען שרייבט אזוי בי דינא הוינא ואתא פלוני ואמר לנו מוסרני לכם פלוני פלוני און נאכדעם חתמ'ט מען בלשון עדות אני החתום למטה פלוני בן פלוני עד אדער מען קען שרייבן בלשון א נוסח פון עדות דוכרן סהדותא א זיכרון עדות דהוה וואס איז געקומען פאר אונז יענער איז געקומען עס שטייט נישט דערמאנט לשון בית דין אבער די חתימה איז א לשון בית דין איך חתמ'ע אנא פלוני דיין, ממילא די משנה קומט צו זאגן די חידוש אז אפילו די חתימה איז א לשון דיין און די כתיבה איז א לשון עד, אדער פארקערט די כתיבה איז א לשון דיין און די חתימה איז א לשון עד, און נישט קיין פראבלעם.